בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף י"ז, מיר הייבן אן דף י"ז עמוד א' די ערשטע שורה אויבן, תנו רבנן, איז אזוי, מ'האט נעכטן געענדיגט מיטן פסוק וכבוד עשו לו במותו, אז פאר חזקיהו המלך האט מען געמאכט א כבוד במותו, און די גמרא האט געדרשנט וואסערע כבוד האט מען אים געמאכט, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו אז מ'האט אוועקגעשטעלט א ישיבה ביי זיין קבר, ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא וואס דרשנט די פסוק אביסל אנדערש תנו רבנן, מ'האט געלערנט אין א ברייתא וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיהו מלך יהודה שיצאו לפניו שלושים וששה אלף חלוצי כתף אז ס'איז געגאנגען פארן ארון ס'טייטש ביי די לוויה איז געווען זעקס און דרײַסיק טויזנט חלוצי כתף חלוצי כתף פשט מיט א אויפגעדעקטע אקסל פשט אזוי איז געווען אמאל די מנהג מ'האט מ'האט געריסן קריעה מ'האט אויפגעדעקט די אקסל זעקס און דרײַסיק טויזנט אידן האבן געריסן קריעה דאס איז געווען די שפעציעלע כבוד וואס מ'האט געמאכט פאר חזקיהו מלך יהודה דברי רבי יהודה אזוי זאגט רבי יהודה אמר לו רבי נחמיה האט רבי נחמיה געזאגט צו רבי יהודה והלא לפני אחאב עשו כן, ביי אחאב איז אויך געווען אזוי, און ממילא קען נישט זיין אז דאס איז געווען עפעס א שפעציעלע כבוד וואס מען האט געמאכט פאר חזקיהו טאמער מען האט עס אויך געמאכט פאר אחאב, אלא נאר וואס דען איז געווען די שפעציעלע כבוד וואס מען האט געמאכט פאר חזקיהו, שהניחו ספר תורה על מיטתו, מען האט אוועק געלייגט א ספר תורה אויף זיין בעט, ואמרו און מען האט געזאגט קיים זה מה שכתוב בזה, אז דער חזקיהו האט מקיים געווען אלס וואס שטייט אין די תורה, איי פרעגט די גמרא, די גמרא פארשטייט מיט א פשטות, אז היות וואס דאס איז געווען די ספעציעלע כבוד וואס מען האט געמאכט פאר חזקיהו טאר מען דאס נישט מאכן פאר אנדערע מענטשן היינטיגע צייטן ווייל דאס איז א פגיעה אין די כבוד פון חזקיהו ווייל דאס דארף זיין א ספעציעלע זאך וואס מען האט נאר געמאכט פאר חזקיהו פרעגט די גמרא והאידנא נמי עבדינן הכי למעשה היינטיגע צייטן טוט מען אויך אזוי איז קען נישט זיין אז דאס איז געווען די ספעציעלע כבוד פון חזקיהו זאגט די גמרא אפוקי מפקינן אנוחי לא מנחינן פשט היינטיגע צייטן נעמט מען טאקע ארויס ספרי תורה פאר מתים אבער נישט מען לייגט עס אויפן בעט דאס איז געווען א ספעציעלע זאך וואס איז נאר געווען ביי חזקיהו ואיבעית אימא אן אנדערע תירוץ זאגט די גמרא, אנוחי נמי מנחינן, אז ס'איז אויך דא אמאל מען לייגט אויפן בעט, אבער קיים לא אמרינן, זאגן די ווערטער קיים זה מה שכתוב בזה וואס מען האט געזאגט ביי חזקיהו, דאס איז געווען א שפעציעלע כבוד וואס מען האט דארט דארט געמאכט, און ווייטער טוט מען דאס נישט. זאגט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה, רבה בר בר חנה האט געזאגט הוה אזלינן בהדיה דרבי יוחנן, איך פלעג גיין מיט רבי יוחנן למשאל שמעתא, און צו פרעגן כל מיני שמועות בהלכה, כי הוה עייל לבית הכסא, והוה בעינא מיניה מילתא, ווען ער פלעג גיין אין בית כסא ווען ער איז ארויסגעקומען טאמער מ'האט אים געפרעגט א דבר הלכה, לא פשיט לן, האט ער אונז נישט געענטפערט, עד דמשי ידיה ומנח תפילין ומברך ווילאנג ער האט נישט געוואשן די הענט, צוריק אנגעטון די תפילין און געמאכט א ברכה אויף די תפילין, על כל פנים והדר אמר לן, אמאל האבן אונז אים געפרעגט די ענין לגבי די ענין פון די שפעציעלע כבוד וואס מ'האט געמאכט פאר חזקיהו און ער האט אונז געזאגט אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינן, פשט אז ר' יוחנן האט געזאגט אז קיים זה מה שכתוב בזה, מעג מען אויך היינטיגע צייטן זאגן דאס איז נישט געווען די ספעציעלע כבוד וואס מען האט געמאכט פאר חזקיהו נאר וואס לימד זה מה שכתוב בזה אז ער האט אויסגעלערנט פאר אנדערע דאס וואס שטייט אין די תורה דאס איז געווען א ספעציעלע נוסח וואס מען האט נאר געזאגט ביי חזקיהו דאס טאר מען נישט זאגן ביי אנדערע אבער קיים זה דאס מעג מען יא זאגן איי פרעגט די גמרא לכאורה אויב אזוי איז משמע אז לימוד זה איז א גרעסערע חשיבות ווי קיום זה, פרעגט די גמרא והאמר מר, מ'האט געלערנט אין א ברייתא גדול לימוד תורה שהלימוד מביא לידי מעשה, פשט, לימוד התורה ברענגט צו צו מעשה צו טון מצוות זעהן מיר אז קיום, מקיים זיין די תורה, איז חשוב'ער ווי לימוד. און וואס איז פשט אז רבי יוחנן זאגט אז די גרויסע כבוד וואס מ'האט געמאכט ביי חזקיהו איז לימוד, אבער קיום קען מען מאכן ביי אלעמען, דא איז לכאורה מבואר פארקערט אז קיום איז א גרעסערע חשיבות, זאגט די גמרא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, הא למיגמר, הא לאגמורי, פשט דאס וואס שטייט אין די ברייתא גדול לימוד תורה שהלימוד מביא לידי מעשה, די לימוד וואס מ'רעדט דא איז לערנען, א מענטש לערנט תורה קומט ער צו צו טון די מעשים צו טון די מצוות, מה שאין כן די לשון וואס מ'האט געזאגט ביי חזקיהו לימוד זה מה שכתוב בזה דארט מיינט נישט לימוד לערנען, דארט מיינט לימוד אויסלערנען, אז חזקיהו האט אויסגעלערנט פאר אנדערע די תורה וואס שטייט דא אינעם ספר תורה, דאס איז שוין א גרעסערע חשיבות. פון קיום תורה און דאס איז טאקע א לשון וואס מען האט נאר געזאגט ביי חזקיהו און מען טאר דאס נישט זאגן אין היינטיגע צייטן זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי די גמרא איז מסיים די פרק מיט א דבר אגדה מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אין ישעיה אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור דרשנ'ט רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי כל העוסק בתורה וגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים, פשט איינער וואס איז עוסק אין תורה און גמילות חסדים וואס דאס איז מרומז אין פסוק אשריכם זורעי על כל מים, זורעי זריעה גייט ארויף אויף גמילות חסדים ווי מ'וועט שוין זעהן, מים גייט ארויף אויף תורה ווי מ'וועט שוין זעהן, איז ביי דעם זאגט די פסוק משלחי רגל השור והחמור אז דער מענטש זאל זוכה זיין צו נחלת שני שבטים וואס די צוויי שבטים זענען מרומז אין שור און חמור, שור גייט ארויף אויף יוסף וואס שטייט בכור שורו הדר לו, חמור גייט ארויף אויף יששכר וואס שטייט יששכר חמור גרם, איז זוכה צו די צוויי זאכן, זאגט די גמרא טאקע, שנאמר שטייט אין פסוק אשריכם זורעי, ואין זריעה אלא צדקה, זריעה גייט ארויף אויף גמילות חסדים אויף צדקה, ווי ווייסט מען? שנאמר שטייט אין פסוק זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד, ואין מים אלא תורה, מים גייט ארויף אויף תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים, איז וזוכה לנחלת שני שבטים אז א מענטש איז זוכה צו די נחלה פון יוסף און יששכר ווי מען האט געזאגט זוכה לכילה כיוסף איז זוכה צו די חן און די כבוד וואס יוסף האט געהאט, ווי זעט מען אז יוסף האט געהאט חן דכתיב שטייט אין פסוק בן פורת יוסף, בנות צעדה עלי שור, אז די פרויען און די מיידלעך פון מצרים זענען געשטאנען אויף די חומה צו זען זיין שיינקייט זעט מען האט געהאט חן, וזוכה לנחלת יששכר דכתיב שטייט אין פסוק יששכר חמור גרם וואס ווי רשי ברענגט די תרגום זאגט אויף חמור גרם עתיר בנכסין אז ער געווען רייך איז פשט איז זוכה צו די צוויי זאכן צו חן און צו רייכקייט אית דאמרי ס'דא וואס זאגן אז די רמז פון יוסף און יששכר איז א אנדערע רמז נישט אויף חן מיט רייכקייט נאר אויביו נופלים לפניו כיוסף זיינע פיינט פאלן פאר אים ווי יוסף דכתיב אזוי ווי שטייט ביי יוסף בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, און וזוכה לבינה כיששכר, און זוכה צו די בינה אזוי ווי יששכר דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל, הדרן עלך ארבעה אבות, הדרן עלך ארבעה אבות, הדרן עלך ארבעה אבות. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי, מ'האמיר געזעהן א משנה אין דף ט"ו עמוד ב', די משנה האט אויסגערעכנט די חמשה תמין די חמשה מועדין, איז קודם האט די משנה אויסגערעכנט די חמשה תמין, און נאכדעם האט די משנה געזאגט וואס איז די חמשה מועדין, השן מועדת לאכול את הראוי לה, הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה, איז אויף די משנה גייט אונזער משנה יעצט ארויף, און די משנה פרעגט כיצד הרגל מועדת? ווי איז א ציור וואס רגל איז א מועד, וואס אויף דעם האמיר געזעהן אין דף ט"ו אז א רגל איז א מועד און מ'באצאלט נזק שלם, וואס איז דער ציור פון רגל? זאגט די משנה, לשבר בדרך הליכה, פשט ווען אן אקס גייט בדרך הילוכה, און ס'איז מזיק עפעס אן קיין כוונה להזיק, דאס איז דאס דער רגל וואס איז מועדת. זאגט די משנה ווייטער, הבהמה מועדת להלך כדרכה לשבר, אז א בהמה איז אויך מועדת, טאמער ס'גייט כדרכה און ס'צוברעכט עפעס, איז די בהמה אויך א מועדת ס'איז אויך רגל. יעצט די גמרא וועט פרעגן אז לכאורה די משנה חזר'ט זיך דא איבער, קודם זאגט די משנה כיצד הרגל מועדת, און נאכדעם זאגט די משנה הבהמה מועדת, וואס איז די חילוק צווישן רגל און בהמה? ביידע די זעלבע זאך, און מיר זעהן טאקע אין די גמרא וואס איז פשט אין די משנה, זאגט אבער די משנה ווייטער, וואס איז טאמער היתה מבעטת, וואס איז טאמער א בהמה האט געשטויסן מיט א כוונה מזיק צו זיין, נישט סתם ס'האט שפאצירט, נאר ס'האט געוואלט מזיק זיין, או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים, אדער א בהמה וואס איז געגאנגען נארמאל, און צרורות קליינע שטיינדעלעך זענען ארויסגעפלויגן פון אונטער די פיס, און ס'האט מזיק געווען כלים, איז דא ביי די צוויי ציורים משלם חצי נזק, דא זאגט מען נישט מועדת דא צאלט מען נישט נזק שלם נאר דא צאלט מען חצי נזק אלס צוויי אנדערע טעמים פשט טאמער די בהמה האט א כוונה צו שטויסן איז די סיבה וואס מען צאלט חצי נזק איז ווייל ס'איז א תולדה פון קרן ס'איז טאקע נישט קיין תולדה דרגל ווייטער צרורות האמיר אויך געזען דא א הלכה למשה מסיני אז ביי צרורות צאלט מען חצי נזק איז דאס איז צוויי אופנים וואס מען צאלט חצי נזק זאגט די משנה ווייטער, דרסה על הכלי ושברתו, וואס איז טאמער א בהמה האט געטרויטן אויף א כלי, די כלי האט זיך צובראכן, ונפל על כלי ושברו, יעצט איז געגאנגען די ערשטע כלי און ס'האט זיך ארומגעקוילערט און ס'איז געפאלן אויף א צווייטע כלי און די צווייטע כלי האט זיך אויך צובראכן, איז די דין איז על הראשון משלם נזק שלם, אויף די ערשטע כלי איז דאך עס רגל צאלט מען נזק שלם, ועל האחרון, משלם חצי נזק אויפן צווייטן כלי צאלט מען נאר חצי נזק פארוואס ווייל דאס איז צרורות, צרורות מיינט יעדע כלי וואס ווערט ניזוק אן דעם וואס די בהמה זאל עס צורירן, איז דא די ערשטע כלי האט די בהמה טאקע צוגערירט איז עס רגל אבער די צווייטע די צווייטע כלי האט דאך נישט די בהמה צוגערירט די ערשטע כלי האט עס צוגערירט איז דאס שוין צרורות און צרורות צאלט מען נאר חצי נזק, זאגט די משנה ווייטער התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר אז ביי תרנגולין איז דאס אויך שייך, פשט, ס'איז א נארמאלע זאך אז א תרנגול גייט און צוברעכט כלים, און מילא טאמער א תרנגול איז געגאנגען און צובראכן א כלי איז דאס א תולדה פון רגל און מ'דארף צאלן נזק שלם, אבער זאגט די משנה, היה דליל קשור ברגליו, וואס איז טאמער עפעס א חפץ איז געווען צוגעבינדן צו די פיס פונעם תרנגול, און דער תרנגול האט געווארפן דעם חפץ, און ס'האט צובראכן א כלי, או, אה אדער שהיה מהדס ומשבר את הכלים, א תרנגול געטאנצן, און קליינע שטיינדלעך זענען געפלויגן, און די שטיינדלעך האבן צובראכן כלים, איז דא משלם חצי נזק, צאלט מען נאר חצי נזק, ווייל דאס איז אויך צרורות. זאגט די הייליגע גמרא, האמיר געזען אין די משנה, כיצד הרגל מועדת, און נאכדעם האט די משנה נאכאמאל געזאגט הבהמה מועדת, פרעגט די גמרא אמר ליה רבינא לרבא, היינו רגל, היינו בהמה, פארוואס חזר'ט זיך די משנה איבער, ענטפערט די גמרא, אמר ליה תנא אבות וקתני תולדות, פשט ווייל די משנה האט געוואלט אויסרעכענען סיי דעם אב פון רגל און סיי די תולדות פון רגל, איז דאס איז פשט אין די משנה, די ערשטע חלק איז די משנה כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, דאס איז די אב פון רגל, דארט ווי די בהמה איז מזיק מיט די רגל מיט די פיס אליין, ווייטער וואס שטייט אין משנה הבהמה מועדת להלך כדרכה לשבר, דא רעדט זיך פון די תולדה פון רגל, פשט ביי א בהמה וואס האט נישט מזיק געווען מיט די פיס, נאר ס'האט מזיק געווען מיט די גוף צו מיט א צווייטע זאך וואס איז צוגעבינדן צו די בהמה וואס דאס איז שוין א תולדה פון רגל איז פאר דעם שטייט ביידע סיי די אב און סיי די תולדה פרעגט אבער רבינא צוריק צו רבא אלא מעתה סיפא דקתני השן מועדת הבהמה מועדת מאי אבות ומאי תולדות איכא פשט מ'עט זעהן א משנה די קומענדיגע משנה דף יט עמוד ב' איז די משנה דארט איז ממשיך צו מפרש זיין די משנה פון דף ט ו און דארט הייבט זיך אן די משנה כיצד השן מועדת איז אויף דעם זאגט די משנה לאכול את הראוי לה, און די משנה חזר'ט זיך אויך איבער, הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. איז ביי אונז קענסטו זאגן אז די ערשטע חלק איז א אב, די צווייטע חלק איז א תולדה. אבער דארט, דאס וואס שטייט אין די משנה אין דף יט, הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות, איז ווייטער דעם אב, פשט ביידע ציורים רעדן זיך פונעם אב, איז דארט קענסטו נישט ענטפערן די זעלבע תירוץ ווי דא, איז וואס איז פשט אז דארט חזר'ט זיך די משנה איבער? אזוי פרעגט רבינא צוריק צו רבא, איז ענטפערט רבא הוה קא מהדר ליה בבדיחותא ער האט געענטפערט מיט אזא בדיחותא, ואמר ליה האט אים געענטפערט אנא שנאי חדא, ואת שני חדא, איך האב פארענטפערט איין משנה, זיי לאמיר זעהן זיי דו פארענטפערט די צווייטע משנה. פרעגט טאקע די גמרא וטעמא מאי, וואס איז באמת פשט אין די משנה אין דף י ט? אמר רב אשי, ענטפערט רב אשי, ווייל תנא שן דחיה, וקתני שן דבהמה, פשט די משנה דארט חזר'ט זיך איבער צוויי מאל ווייל איינס רעדט זיך פון חיה, און די אנדערע רעדט זיך פון בהמה פשט, ווען די משנה זאגט כיצד השן מועדת, רעדט די משנה פון חיה, שפעטער זאגט די משנה הבהמה מועדת רעדט זיך פון בהמה יעצט פארוואס דארף מען עס איבערחזרן צוויי מאל, ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט אז היות דאס שטייט אין פסוק ושילח את בעירה כתיב בעירה מיינט בהמות איז בהמה אין חיה לא וואלט איך געזאגט אז א חיה ביי א חיה איז נישט דא קיין שן, קא משמע לן, דחיה בכלל בהמה, דאס איז די חידוש פון די משנה דא טאקע אז חיה בכלל בהמה, פשט דאס וואס שטייט אין די תורה בעירה מיינט טאקע בהמה אבער חיה ליגט אויך בכלל בהמה פשט די תורה רעדט אויך פון חיה איז פארדעם זאגט די משנה באזונדער חיה באזונדער בהמה איי פרעגט די גמרא אי הכי הא מיבעי ליה למיתני ברישא טאמער די עיקר כוונה פון די תורה בעירה מיינט בהמה און טאקע מען זאגט אז חיה בכלל בהמה איז בעצם וואלט געדארפט שטיין קודם בהמה און נאכדעם חיה, דארט אין די משנה שטייט נישט אזוי דארט פרעגט די משנה קודם כיצד שן מועדת קודם רעדט די משנה פון חיה און נאר נאכדעם זאגט די משנה בהמה וואס איז פשט? זאגט די גמרא ווייל האי דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה ווייל דאס וואס מ'לערנט פון א דרש איז מער חביב ביי די תנא איז דערפאר חיה לערנט מען ארויס פון א דרש אז חיה בכלל בהמה רעכנט עס די משנה ערשט אויס. איי פרעגט די גמרא אי הכי רישא נמי ליתני ההיא דלא כתיבא ברישא פשט אויב אזוי ביי אונזער משנה וואלט אויך געדארפט זיין אזוי אז די משנה זאל קודם זאגן דעם תולדה און נאכדעם דעם אב, ווייל מ'האט דאך יעצט געזאגט ההיא דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה, אז דאס וואס מ'לערנט פון א דרש איז מער חביב, וואלט געדארפט שטיין קודם די תולדה נאכדעם די אב, זאגט די גמרא ניין, הכי השתא, התם, אידי ואידי אבות נינהו, איז הך דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה, פשט, דארט ביי שן, למעשה, סיי א חיה סיי א בהמה ביידע זענען אבות, ווייל מען האט דאך געשמועסט בעירה חיה בכלל בהמה פשט ווען די תורה זאגט בעירה מיינט עס טאקע חיה נאר וואס חיה איז א דרשה איז ענדערש וויל די משנה אנכאפן חיה פאר בהמה אבער הכא שביק אב ותני תולדה אבער צו שרייבן א תולדה פאר א אב דאס שטימט אינגאנצן נישט און פארדעם ביי אונז שטייט די אב פאר די תולדה איבעית אימא נאך א תירוץ פארוואס ביי אונזער משנה שטייט נישט ערשט די תולדה פאר די אב ווייל איידי דסליק מרגל פתח ברגל ווייל אזוי ווי מען האט דאך געשמועסט אונזער משנה איז א פירוש אויף די משנה פון דף ט"ו דארט האט מען געזען הרגל מועדת, איז גייט שוין אונזער משנה ארויף אויף יענע משנה און די משנה פרעגט כיצד הרגל, איז פארדעם כאפט די משנה קודם אן די ציור פונעם אב נאכדעם פונעם תולדה, ווייל ס'שטימט בעסער מיטן לשון אז מ'עט קודם אנכאפן די לשון וואס איז געשטאנען אין די משנה אין דף ט"ו. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, בהמה מועדת להלך כדרכה לשבר, א בהמה איז א מועד אויב עס גייט נארמאל כדרכה און ס'צוברעכט איז דאס רגל מ'דארף צאלן נזק שלם כיצד, זאגט די ברייתא דוגמאות פון דעם, בהמה שנכנסה לחצר הניזק, א בהמה וואס גייט אריין אינעם חצר הניזק, והזיקה בגופה דרך הילוכה, און ס'האט מזיק געווען מיטן גוף דרך הילוכה, אדער בשערה דרך הילוכה, מיט די האר, עפעס האט זיך צוגעטשעפעט צו די האר פון די בהמה און ס'האט מזיק געווען בדרך הילוכה, אדער באוכף שעליה, מיטן זאטל וואס ליגט אויפן בהמה, אדער בשליף שעליה, א פעקל וואס ליגט אויפן בהמה, אדער בפרומביא שבפיה, אין די מויל ליגט אזא אייזן וואס מיט דעם פירט מען די בהמה, און מיט דעם האט עס מזיק געווען, אדער ובזוג שבצוארה, טאמער עס איז אנגעהאנגען א גלעקל אויפן בהמה, און די גלעקל האט מזיק געווען, אדער וחמור במשאו, א חמור מיט די לייסט וואס ליגט אויפן חמור, און ווי תוס' שמועסט אויס וואס דארף די משנה, וואס דארף די ברייתא איבערחזר'ן וחמור במשאו, מען האט דאך געזען בשליף שעליה מיינט א פעקל וואס ליגט אויפן בהמה וואס איז חמור אנדערש איז ווי תוס' זאגט אז ווי נישט ווי א ביי א חמור בינדט מען נישט צו די פעקל אזוי שטארק וואלט געווען א צד אז אפשר איז דאס נישט רגל איז זאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי איז על כל פנים ביי די אלע ציורים משלם נזק שלם טאמער די בהמה האט מזיק געווען צאלט מען נזק שלם ס'איז אלעס תולדות פון רגל. סומכוס אומר, זאגט יעצט סומכוס צרורות, סיי צרורות פשט א בהמה וואס גייט און שטיינדלעך פליען, אדער וחזיר שהיה נובר באשפה והזיק א חזיר וואס דרייט זיך אין אשפה אין גארביטש און ס'האט מזיק געווען, איז ביי די ביידע ציורים משלם נזק שלם. פשט, בעצם ווי מ'וועט שוין זען סומכוס האלט אז ס'נישט דא אזא הלכה למשה מסיני פון צרורות, און ממילא האלט סומכוס אז מ'צאלט נזק שלם. פרעגט אבער די גמרא אויף די צווייטע זאך וואס סומכוס האט געזאגט חזיר שהיה נובר באשפה והזיק אז מ'צאלט נזק שלם פרעגט די גמרא הזיק פשיטא, פשט ס'האט מזיק געווען? אז ס'האט מזיק געווען פארשטייט זיך מ'צאלט נזק שלם. אלא נאר זאגט די גמרא אימא התיז והזיק משלם נזק שלם. פשט די ציור פון חזיר איז אויך א ציור פון צרורות אז די חזיר דרייט זיך אינעם אשפה און ס'פליעט צרורות שטיינדעלעך פון אונטער די חזיר'ס פיס אדער ס'פליעט גארביטש אשפה פון אונטער די חזיר'ס פיס איז ביי אזא ציור האלט סומכוס אז מ'צאלט נזק שלם ווייל ווי מ'האט געשמועסט סומכוס האלט אז אפילו ביי צרורות צאלט מען נזק שלם ווייל ער האלט אז ס'איז נישט דא אזא הלכה למשה מסיני אז ביי צרורות צאלט מען חצי נזק אבער פרעגט די גמרא צרורות מאן דכר שמיה, ווער האט דערמאנט בכלל א ענין פון צרורות, פשט וואס איז געשטאנען דא אין די ברייתא, קודם האבן מיר געהאט די תנא קמא, וואס די תנא קמא האט געברענגט כל מיני דוגמאות פון רגל, און יעצט זאגט סומכוס אז ביי צרורות צאלט מען נזק שלם, ווער האט גערעדט פון צרורות, זאגט טאקע די גמרא, חסורי מחסרא והכי קתני, אז ס'פעלט טאקע א שטיקל אין די ברייתא, מען דארף גורס זיין נאכדעם וואס די ברייתא רעכנט אויס די אלע ציורים פון די תנא קמא פון רגל, זאגט די ברייתא דארף מען זאגן, צרורות כי אורחייהו חצי נזק, פשט, צרורות, טאמער א בהמה האט מזיק געווען מיט צרורות איז אפילו טאקע עס איז כי אורחייהו אפילו עס איז א נארמאלע זאך, וואס נארמאל ביי א נארמאלע זאך זאגט מען עס איז א תולדה פון רגל און מען צאלט נזק שלם דא איז נישט אזוי, דא צאלט מען חצי נזק ווייל ס'דא הלכה למשה מסיני ווי מען האט געשמועסט, און די זעלבע זאך וחזיר שהיה נובר באשפה והתיז והזיק משלם חצי נזק, די זעלבע זאך א חזיר וואס דרייט זיך אין די אשפה און ס'פליעט צרורות און די צרורות זענען מזיק צאלט מען אויך חצי נזק איז רשי זאגט דא די חידוש איז אז אפילו ס'קומט נישט פון די פיס פונעם חזיר, נאר די נאז פונעם חזיר פליקט די שטיינדלעך, איז פון דעסט וועגן איז עס אויך א תולדה פון רגל, ווייל יעדע זאך וואס קומט מכח די בעל חי נישט די בעל חי אליין איז מזיק, נאר עפעס פליט און ס'איז מזיק, איז דאס אלץ צרורות דרגל, און ביי די אלע ציורים צאלט מען חצי נזק, איז אויף דעם גייט סומכוס ארויף, און סומכוס אומר, צרורות וחזיר שהיה נובר באשפה והתיז והזיק משלם נזק שלם, ווייל ווי מ'האט געשמועסט סומכוס קריגט זיך, און סומכוס האלט אז ס'איז נישט דא אזא הלכה למשה מסיני אז ביי צרורות צאלט מען חצי נזק. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, תרנגולין שהיו מפריחין ממקום למקום, תרנגולים וואס פליען פון איין פלאץ צום צווייטן ושברו כלים בכנפיהם, און מיט זייער פליגלעך האבן זיי צובראכן כלים, איז משלם נזק שלם צאלט מען נזק שלם. אבער ברוח שבכנפיהם, וואס איז טאמער א ווינט פון די פליגל האט מזיק געווען נישט די פליגל אליין, און די פליגל האט נישט צוגערירט די דבר הניזק, איז דא משלמים חצי נזק צאלט מען נאר חצי נזק ווייל דאס הייסט שוין צרורות. סומכוס אומר, סומכוס קריגט זיך ווי מען האט געשמועסט און ער האלט נזק שלם אז אפילו ביי צרורות צאלט מען נזק שלם. תניא אידך נאך א ברייתא זעט מען אויך אזוי, די ברייתא זאגט תרנגולין שהיו מהדסין על גבי עיסה ועל גבי פירות וטינפו, תרנגולין וואס טאנצן אויף א טייג צו אויף פירות און זיי פארשמוציגן די טייג צו די פירות זענען דאס מזיק או ניקרו אדער טאמער זיי האבן אריינגעהאקט מיט זייער מויל און עס מזיק געווען. איז משלם נזק שלם, צאלט מען נזק שלם. העלו עפר או צרורות, וואס איז טאמער זיי האבן געמאכט שטויב אדער צרורות זענען געפלויגן אזוי האט מען מזיק געווען, איז דא משלם חצי נזק דא צאלט מען נאר חצי נזק ווייל ס'איז צרורות, סומכוס אומר סומכוס זאגט נזק שלם. ברענגט די גמרא נאך א ברייתא תניא אידך, תרנגול שהיה מפריח ממקום למקום ויצתה רוח מתחת כנפיו ושיבר את הכלים טאמער א ווינט פונעם תרנגול צוברעכט כלים איז משלם חצי נזק צאלט מען חצי נזק, און דא ברענגט נישט די ברייתא די שיטה פון סומכוס און די גמרא זאגט טאקע סתמא כרבנן ס'א סתם ברייתא וואס גייט כשיטת חכמים, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא האט רבא געזאגט, יעצט דא ווייסט נאך נישט די גמרא פונעם הלכה למשה מסיני פון צרורות און ממילא זאגט רבא בשלמא סומכוס קסבר כוחו כגופו דמי פשט גאנץ גוט לויט סומכוס, סומכוס האלט אז די כח איז פונקט ווי די גוף. פשט, נישט נאר ווען א בהמה איז מזיק מיטן גוף דארף מען באצאלן, נאר מיטן כח אויכעט. אלא רבנן, אבער די חכמים, אי כגופו דמי, כוליה נזק בעי לשלם, ואי לאו כגופו דמי, חצי נזק נמי לא לשלם. פשט, לויט די חכמים, טאמער זיי האלטן אז די כח איז פונקט ווי די גוף, וואלט מען געדארפט צאלן נזק שלם. און טאמער נישט, וואלט מען גארנישט געדארפט צאלן, וואס איז דאס די חצי נזק ביי צרורות? הדר אמר רבא, למעשה אבער האט רבא געענטפערט אז לעולם כגופו דמי, אז אוודאי די כח האט יא א דין ווי די גוף, אבער, וחצי נזק צרורות הלכתא גמירי לה, ס'הלכה למשה מסיני אז ביי צרורות, צאלט מען נאר חצי נזק. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, כל שבזב טמא בנזקין משלם נזק שלם, כל שבזב טהור בנזקין משלם חצי נזק, פשט, ביי יעדע אופן וואס א זב איז מטמא איז ביי נזקין צאלט מען נזק שלם, און ביי יעדע אופן וואס א זב איז נישט מטמא צאלט מען חצי נזק, איז וואס מיינט רבא? איז פשטות, ווי די גמרא פארשטייט יעצט מיינט רבא אזוי, די דין איז אז א זב איז מטמא סיי א טומאת מגע, טאמער א זב רירט עפעס צו ווערט די זאך טמא, און סיי מיט א טומאת היסט. פשט אפילו די זב רירט עס נישט צו לאמיר זאגן די זב נעמט א שטעקן און רוקט עפעס א כלי מיט דעם איז היות עס איז גערוקט איז ווערט די כלי טמא אבער וואס איז טאמער א זב נעמט א כלי און ווארפט עס אויף א צווייטע כלי איז דא די צווייטע כלי ווערט נישט טמא ווייל די זב האט עס נישט גערוקט ס'הייסט נישט קיין טומאת היסט איז לכאורה מיינט רבא צו זאגן אז הוא הדין לענין נזקין פשט א בהמה וואס איז מזיק עפעס בדרך הילוכה פשט סיי טאמער די בהמה רירט צו עפעס און איז עס מזיק אזוי און אפילו אז ער רירט עס נישט צו נאר ס'גייט אויף אן אופן פון א טומאת היסט פשט ס'ליגט א פעקל אויפן בהמה און די פעקל רירט עס צו, די פעקל איז עס מזיק, איז ביי די אלע אופנים צאלט מען נזק שלם, דאס אלס רעגל, אבער צרורות, וואס דאס איז די זעלבע זאך ווי א זב וואס ווארפט א כלי אויף א צווייטע כלי, איז דא צאלט מען חצי נזק, אזוי לכאורה זאגט דא רבא. פרעגט אבער די גמרא ורבא צרורות אתא לאשמועינן, רבא וויל אונז דא זאגן די דין פון צרורות, אונז ווייס מיר נישט די דין פון צרורות, האמיר דאך שוין געזען ברייתות, און די משנה האבן געזען די דין פון צרורות, און וואס איז די חידוש פון רבא? זאגט טאקע די גמרא א צווייטע הסבר אין רבא לא רבא עגלה מושכת בקרון קא משמע לן פשט רבא האט געמיינט צוצושטעלן נזקין צו זב לגבי א צווייטע דין לגבי די דין וואס מען געפינט ביי א זב א זב וואס זיצט אין א וואגן וואס די וואגן שלעפט א פערד איז אלעס וואס געפינט זיך אונטער די וואגן לאמיר זאגן די וואגן איז ארויף אויף א כלי איז ווערט די כלי טמא פארוואס ווייל דאס איז א טומאת מדרס יעדע זאך וואס די זב איז אויף דעם אפילו ער רירט עס נישט צו ווערט טמא איז אלעס וואס איז אונטער די וואגן ווערט טמא. יעצט, וואס איז טאמער א זב זיצט אין א וואגן, און פון אונטער די וואגנס רעדעלעך שפריצן זיך ארויס שטיינדעלעך און די שטיינדעלעך רירן צו אנדערע זאכן, איז דא זענען די אנדערע זאכן נישט טמא, ווייל דא איז נישט שייך טומאת מדרס. איז לגבי דעם שטעלט רבא צו היזקות צו א זב אז די זעלבע זאך, טאמער א בהמה שלעפט א וואגן, איז אפילו די וואגן רירט נישט צו די בהמה, ס'איז צוגעבינדן צו די בהמה מיט א שטריק, הייסט עס נאך אלץ אז ס'איז איינס מיטן בהמה, און ממילא טאמער די וואגן וועט ארויפגיין אויף כלים, איז דאס א געהעריגע רעגל און מען צאלט נזק שלם, אבער טאמער שטיינדלעך פליען פון אונטערן וואגן איז דא אוודאי דאס צרורות און מען צאלט חצי נזק און טאקע דער עיקר חידוש פון רבא איז אז דער וואגן הייסט איינס מיטן בהמה כלפי דעם אז טאמער דער וואגן אליין האט מזיק געווען צאלט מען נזק שלם וואס דאס איז טאקע א חידוש און צו דעם האט מען געדארפט צוקומען צו רבא זאגט טאקע די גמרא תניא כוותיה דרבא מען האט געלערנט א ברייתא כשיטת רבא

א תרנגול וואס האט געציפט אויף א שטריק פון א דלי, פשט ס'דא א דלי וואס מיט דעם שעפט מען וואסער וואס איז צוגעבינדן צו א שטריק, און א תרנגול ציפט אזוי מיט די מויל אויפן שטריק, און די שטריק צורייסט זיך ונפסק החבל ונשבר הדלי, און די דלי צוברעכט זיך, איז משלמין נזק שלם, צאלט מען נזק שלם, און מ'עט זען בהמשך קומענדיגע בלאט וואס די ברייתא מיינט צו זאגן, און וואס איז די חידוש פון די ברייתא, על כל פנים בעי רבא פרעגט יעצט אבער רבא אן איבעיא דרסה על כלי ולא שברתו, ונתגלגל למקום אחר ונשבר, מאי? בתר מעיקרא אזלינן וגופיה הוא? או דלמא בתר תבר מנא אזלינן וצרורות נינהו, פשט אזוי, דאס האט מען שוין געזעהן א דין פון צרורות אז א בהמה גייט און ס'פליט שטיינדלעך אדער ס'פליט עפעס אנדערש און ס'האקט אריין אין א דריטע זאך איז אויף די דריטע זאך דאס איז צרורות צאלט מען חצי נזק יעצט רבא רעדט נישט פון דעם רבא רעדט דארט ווי א בהמה האט צוגערירט א כלי אליין נישט א שטיין פשט די בהמה איז געגאנגען און געשטויסן א כלי בדרך הליכה אן קיין כוונה להזיק יעצט גייט די כלי, און ס'צוברעכט זיך נאכנישט, נאר די כלי וואלגערט זיך און קוילערט זיך פונעם שטויס פון דעם בהמה, און ס'האקט אריין א וואנט, און דארט ביי די וואנט צוברעכט זיך עס. איז וואס איז דאס? איז דאס רעגל? איז דאס געהעריג געהעריגע רעגל וואס מ'צאלט נזק שלם? אדער איז דאס צרורות? וואס איז די צוויי צדדים? איין צד איז אז בתר מעיקרא אזלינן, פשט היות וואס ברגע ווי די בהמה האט עס געשטויסן, איז געווען ברור און קלאר אז די כלי גייט זיך צוברעכן ווייל מען האט געזען די כלי האט אנגעהויבן פליען און ס'פליעט אריין א וואנט אריין איז פארשטייט זיך אז ס'גייט זיך צוברעכן איז קען מען שוין אנקוקן די היזק אז ס'איז געשען גראד ווען די בהמה האט עס צוגערירט און ממילא איז פשט די בהמה האט עס צובראכן מיטן גוף איז אוודאי צאלט מען נזק שלם אדער אפשר ניין אפשר היות וואס ס'האט זיך ערשט צובראכן שפעטער לעבן די וואנט פשט די וואנט האט עס צובראכן איז אויב אזוי הייסט עס צרורות דארף מען צאלן חצי נזק, זאגט די גמרא תפשוט ליה מדרבה, לכאורה קען מען פושט זיין דעם ספק פון א מימרא פון רבה דאמר רבה, רבה האט געזאגט זרק כלי מראש הגג טאמער איינער האט אראפגעווארפן א כלי פון א דאך ובא אחר ושברו במקל און איינער שטייט אונטן אויפן ערד און ער זעט א כלי פליט אראפ פונעם דאך נעמט ער א שטעקן און אזוי אינעם לופט געט ער א האק אויפן כלי און למעשה די שטעקן איז דאס וואס האט צובראכן די כלי איז די דין איז פטור די צווייטע איז פטור פון צו באצאלן פארוואס ווייל דאמרינן ליה מען זאגט אים מנא תבירא תבר, האסט צובראכן א צובראכענע כלי פשט די כלי קוקט מען שוין אן כאילו איז שוין געווען צובראכן ווייל ס'איז געווען אויפן וועג אראפ פון דאך, און ממילא האסט צובראכן א צובראכענע כלי ביסטו פטור איז וואס זעהט מען דא? זעהט מען דא בתר מעיקרא אזלינן אז מ'גייט אויף מעיקרא היות וואס בשעת די מענטש האט אראפגעווארפן דעם כלי פון דאך האט מען שוין געקוקט אויפן כלי ווי א צובראכענע כלי איז פאר דעם דארף יענער באצאלן איז הוא הדין דא ביי די בעיא פון רבא טאמער א בהמה העט שטויסן א כלי און די כלי פליט אריין א וואנט קוקט מען אויך אן כאילו די וואנט האט שוין צובראכן א צובראכענע כלי פשט כאילו די בהמה האט שוין צובראכן די כלי איז אוודאי צאלט מען נזק שלם, איז האט מען פושט געווען די ספק פון א מימרא פון רבא, זאגט די גמרא לרבה פשיטא ליה לרבא מבעיא ליה, פאר רבה איז דאס טאקע געווען פשוט אבער רבא האט נאך אלץ געהאט אן איבעיא וואס איז טאקע די דין ביי דעם? איז פרובירט די גמרא פושט צו זיין די איבעיא פון רבא תא שמע פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא הידוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד פשט א תרנגול וואס טאנצט ארום איז דא וואס זאגן ס'איז נישט קיין מועד, דא וואס זאגן ס'איז יא א מועד, און די גמרא פרעגט גראד הידוס סלקא דעתך, פשט, א בהמה וואס א תרנגול וואס טאנצט ארום און ס'צוברעכט א כלי איז דאך דאס געהעריגע רעגל, און וואס איז די צד ס'זאל נישט זיין קיין מועד, ס'איז א געהעריגע מועד, מ'דארף צאלן נזק שלם, פארשטייט זיך, וואס די חידוש, אלא לאו, נאר וואס דען? לכאורה רעדט זיך די ברייתא לגבי הידוס והתיז, פשט, א תרנגול איז ארום געשפרינגען און ס'האט געשטופט א כלי און די כלי איז געפלויגן און אריינגעפלויגן א וואנט, איז דא איז דא די מחלוקת ובהא קמיפלגי, דמר סבר בתר מעיקרא אזלינן ומר סבר בתר תבר מנא אזלינן דאס איז די מחלוקת דא איין מאן דאמר האלט אז הידוס אינו מועד אז מען גייט בתר תבר מנא מען קוקט ווי די כלי האט זיך צובראכן למעשה די כלי האט זיך צובראכן אין וואנט איז פאר דעם אינו מועד צאלט מען חצי נזק און ויש אומרים הרי זה מועד דער מאן דאמר האלט אז בתר מעיקרא אזלינן איז היות וואס די תרנגול האט צוגערירט די כלי און די כלי איז געפלויגן קוקט מען שוין אן דעמאלטס כאילו עס איז צובראכן און פאר דעם צאלט מען נזק שלם איז האמיר דא לכאורה א ברייתא וואס מען זעט קלאר ס'איז א מחלוקת זאל מען לכאורה קענען פושט זיין די בעיא פון רבא פון דעם ברייתא און זאגן טאקע אז ס'איז א מחלוקת תנאים, זאגט די גמרא לא, ס'איז אינגאנצן נישט קיין ראיה פון די ברייתא, ווייל די ברייתא רעדט פון עפעס אנדערש אינגאנצן, די ברייתא רעדט בהתיז צרורות, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי, פשט די ברייתא רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס די תרנגול האט אריינגעהאקט אין א כלי און די כלי איז געפלויגן, נאר די ברייתא רעדט זיך ביי א תרנגול וואס האט אריינגעהאקט אין א שטיינדעלע און די שטיינדעלע איז געפלויגן און צובראכן א כלי, איז דא דאס איז געהעריגע צרורות, איז דא טאקע א מחלוקת סומכוס און די חכמים, דאס איז די מחלוקת דא פון די ברייתא, אבער א ראיה צו פושט זיין רבא'ס ספק איז פון די ברייתא נישט דא.